שטייט די וואך אין די פרשה, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתהן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחללה. פשוט מיינט עס אז די מזבח פון אבנים, וואס דאס איז געווען אין די צייטן פון בית המקדש, נישט אין די משכן, געווען א מזבח אבנים, שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט מאכן די שטיינער גזית, גזית מיינט אויסגעהאקט, וואס הייסט אויסגעהאקט? אז א שטיין קען מען נעמען פון א בארג און מען קען עס מאכן אין א שעיפ, מאכן עס זאל זיין סקווער, רעקטענגל, אזוי ווי עס זאל זיין, עס זאל פיטן אויפן אויפן פלאץ וואו מען בויט עס, עס זאל נישט זיין דיספארמד, זאגט די תורה ניין, דו זאלסט עס נישט

מען האט געמעזשערט ווי גרויס יעדער שטיין דארף זיין, אלעס איז געווען יוניפארם פונקטליך, זאל זיין אזויפיל אינטשעס ברייט, אזויפיל אינטשעס לאנג, און אזויפיל אינטשעס דיק, דאס איז געווען די סטייל פון בויען, מסתמא די די מער שענערע סטייל איז אזוי, ווייל ס'פיט און ס'מעטשט און ס'זעט אויס גוט, זאגט די תורה ניין, ווען דו בויסט א מזבח פאר מיר וויל איך דווקא זאלסט עס נישט טון אזוי, זאלסט עס לאזן אזוי ווי דו האסט עס גענומען, אזוי ווי די שטיינער זעען אויס רענדאמלי, אזוי ווי דו האסט עס געטראפן. איז קודם וויל איך דערמאנען די גמרא, די גמרא זאגט אין מסכת סוטה אויף דעם, רבי נחמיה מיט רבי יהודה, און. איך וועל זאגן אזוי ווי ר' נחמיה ווייל דאס איז די וועג וואס איז מער פשטות דקרא, ווייל ס'דא א סתירה אין די פסוקים אין מלכים, שטייט אין איין זייט שטייט אין פסוק אז שלמה המלך האט געבויט די בית, שטייט אזוי והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו, זעט אויס אין פסוק אז מ'האט נישט גענוצט קיין שום אייזן, ס'איז אלץ געווען מ'האט ארויס ממש ווי איך האב יעצט געשמועסט, מ'האט ארויסגענומען פון די בארג אזוי האט מען עס געברענגט און האט גארנישט גע, און מ'רעדט אפילו נישט פון די מזבח, מ'רעדט פון די בית. נאכדעם ווייטער, צוויי פרקים שפעטער, שטייט אין מלכים, כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה, שטייט קלאר אין פסוק אז מ'האט יא געזעגט, מ'האט געמאכט אויסזען שיין, מ'האט עס געמאכט,

זעגן די שטיינער. אדרבה, ס'מאכט עס שיין, מאכט עס אויסזען נארמאל. איינער בויט א הויז און ער ברענגט א מארבל און ער האט א ספעשל מאשין צו מאכן זיכער אלעס איז די זעלבע סייז, דאס איז די שיינקייט פון די פון די זאך. און גראדע נאך א פסוק איז דא שפעטער אין די תורה, אבנים שלימות, פרשת כי תבוא, שטייט אויך אז עס זאל זיין אבנים שלימות, תבנה את מזבח השם אלקיך. יעצט אזוי, די מפרשים טייטשן די פ... זייער א זיי זאגן זייער א וויכטיגע זאך אין לערנען א פסוק, זיי לערנען פשט אין פסוק אזוי, לא תבנה אתהן גזית, זאלסט נישט בויען מיט געשניטענע שטיינער, כי ווייל חרבך, סאו זיי לערנען פשט אז דאס איז א נתינת טעם, און פארוואס זאלסטו נישט נוצן קיין זעג צו מאכן א, ווייל דו לייגסט א אייזן און די אייזן פארשוועכט עס, ס'דא אסאך פשטים פארוואס, ווייל א אייזן איז מקצר, א חרב איז מקצר שנותיו של אדם, זאגן די מפרשים, ווייל מ'פלעגט מאכן ציורים. לעניות דעתי איז דא א וויכטיגע פוינט וואס מ'דארף ארויסברענגען, אז כי מיינט נישט ווייל. דאס הייסט, ווען די תורה געבט א נתינת טעם, דו זאלסט נישט טון עקס ווייל וואי, שטייט נישט די ווארט כי, שטייט ו, למשל, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אדער אשר לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו. די ווארט כי אין א נתינת טעם, טוה נישט דאס, טוה נישט עקס, ווייל וואי, אזוי ווי די תורה וויל געבן א ריזענינג פארוואס עס הייסט זיך נישט טוהן די זאך, ווערט נישט מגדל, כ'האב נאכנישט געטשעקט איבעראל, באט כ'מיין אז כי אין די פסוק מיינט אשר, וואס? לא תבנה אתהן גזית, זאלסט עס נישט מאכן אזוי געהאקט, באופן כזה אז דו האסט גענומען דיין חרב און דו האסט עס מחלל געווען, און מחלל זיין מיינט נישט דא א לשון פון חילול, פון, ס'מיינט אויסגעהאקט, די לשון פון מחילה, פון א, פון אויסקראצן, די תורה געבט נישט קיין ריזען פארוואס, די תורה געבט א פעקט, דו נאט בילד דעם וויט סטאונס וואס דו האסט גענוצט א שווערד אדער א זעג אדער א כלי אומנות דאס צו מאכן אין די עקזעקט מעזשערמענט וואס דו פלאנסט עס צו מאכן, סאו סימפלי די תורה זאגט נישט קיין ריזן, אז די תורה זאגט נישט קיין ריזן דארף מען אליין נוצן די אייגענע שכל און מדמה זיין מילתא למילתא וואס איז טאקע די ריזן פארוואס מען זאל נישט נוצן קיין אבני גזית. ס'וואלט אויסגעזען אז די איידיע פון דעם איז מ'וויל נישט אריינמישן די מעשי אומנות בשר ודם אויף די מזבח, מ'וויל עס לאזן אביסל ווי מ'זאגט היינט נעטשורעל, נעטשורעל, אבער נישט אלץ שיינקייט, היינט ווייסט מען אז מ'לאזט א זאך נעטשורעל איז עס גאר די שיינקייט, איז דא אזעלכע מענטשן וואס בויען דווקא זאכן וואס זאל אויסזעהן נישט פערפעקט, דאס איז נישט די נקודה דא, די נקודה איז אז כדי מען זאל קענען מער מתבונן זיין אין די מעשי השם, מען וויל נישט ארויסברענגען אזוי ווייט די אומנות פון די, זאל מען עס לאזן אזוי ווי עס איז ארויסגעקומען פון די בארג, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דעפענעטלי דא א ענין פון מאכן הע אוודאי, מאכן תכלת וארגמן ותולעת שני און קרושים, אוודאי משכן מ'דארף זיין א בית השם, בית השם דארף זיין לכבוד ולתפארת, אבער ס'איז דא אויכעט א פוינט וואס מ'וויל פארקערט, פארקערט אז וואס, לאז עס אזוי ווי ס'איז, דאונט פאטשקע אראונד, ס'איז אזוי ווי א משל, איינער וועט זאגן היינט, איך ווייס אז היינט יעדע בית מדרש האט היינט א סעקיוריטי קעמרע, איך קען שוין נישט זאגן קיין משל היינט, ווייל היינט ברענגט מען אלעס אריין, יעדע נייע טעקנאלעדזשי ברענגט מען אריין אין די בית מדרש אריין, אבער די איידיע וועט געווען אז א בית השם ברענג נישט אריין דא אלע מיני מעשי בני אדם וואס ווייזט די גאוות האדם, לאז עס אביסל אזוי ווי ס'איז, עטליסט אזוי ווי מ'זאגט א זאך א זכר לחורבן, איך מיין איך מיין בדרך מליצה, כ'מיין לאז כאטש איין זאך וואס דו טאטשסט נישט, היינט איז קיינער טראכט נישט אזוי, היינט אין בית מדרש, ס'דא א עלעוועיטער, ס'דא א דאס און ס'דא א יענץ, ס'דא אלע מיני זאכן וואס מ'דארף נאר האבן פאר די. וואס מ'קען נאר מאכן מער און מער טעקנאלעדזשי, דא איז דא די נקודה וואס לאז עס אזוי ווי ס'איז, לאז עס אזוי ווי ס'איז, און ביי די מזבח על כל פנים שטייט קלאר דארף עס מאכן אויפן מזבח, מזבח אבנים, און אין די בית איז נישט שטייט נישט אין די אבער ס'איז הלכה למשה מסיני און דאס גייט אן אויף די אבני הבית אויכעט על כל פנים אז וואס אז מען דארף עס מתקן זיין בחוץ מען זאל עס נישט מאכן בפנים על כל פנים אזוי אז מען זאל זיך קענען איינרעדן למראית עין אז דאס איז נעטשרעל אזוי און צו ווייזן די גאנצע מענטש די גאנצע כח אין די בית השם, וואס מ'דארף פארשטיין אז די אבני גזית דאס איז געווען די עפיטאמי די שפיץ פון ארויסברענגען די אומנות מיט די חכמה וואס א מענטש קען נעמען א הארטע שטיין און דאס זעגן, דאס איז געווען א גרויסע אינווענשאן און א גרויסע ס'האט געוויזן אויף זייער סאפיסטיקעישאן פון די ווי ווייט די מענטש האט געקענט דערגרייכן. אז ער קען טון אזא הארטע שטיין און עס קענען מאכן אויס דעם פונקטליך זעגן עס איז געווען א געווען עס איז נישט געווען קיין קיין עלעקטריק מאשין מען האט געטון מיט די הענט סאו די איידיע איז דא האלט דיך אפ צוריק און גיב נישט ארויס דיין עט ליעסט ביי דעם גיב נישט ארויס דיין גאנצע קלעווערנעס וואס דו קענסט זיך משנה זיין און מאכן אינטערעסאנטע זאכן מיט די מיט די אייבערשטער'ס וועלט. אבער די עיקר וואס כ'האב געוואלט זאגן דא נאכאמאל איז די זאך וואס איך בעט פלי איך בעט פליז אז מ'זאל טרעפן צו ס'איז אמת וואס איך זאג ווייל איך מיין דאס איז די וויכטיגסטע פוינט אז די טייטש פון כי חרבך איז נישט ווייל ס'איז נישט קיין נתינת טעם אויף די מצוה.

מיינט אויך נישט ווייל, ס'מיינט לא אשים עליך כי אשר אני ה' רופאיך, איך בין דיין רופא. ס'איז יעדעס מאל וואס א מענטש האט א פראבלעם מיט כי דהיינו ווייל, זאל ער טרייען צו מאכן כי אשר. כי משמש בד' לשונות, און מיר זעהן אסאך מאל העלפט עס זייער שטארק ארויס אין הבנת הפסוק. די שיעורים אויף די פרשה ווערט יעדע צוויי טעג קומט צו א דבר חידוש און מען בעט די עולם זאל פליז קאלן צו הערן די לעצטע דברי תורה וואס איז נתחדש געווארן. שכוח. איך וויל נאר צולייגן איין זאך וואס איך מיין איך האב אביסל געמאכט א טעות, וואס טייטש די ווארט ותחללה? דאס מיינט